א גוטן חשובע ס'רעדט דא אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט די הייליגע מחבר, סימן קס"ז, מקום וזמן הבציעה, די פלאץ און די צייט ווען מ'איז בוצע, מי הבוצע און ווער איז די בוצע, ווער מאכט אויף די מוציא, ובו כ' סעיפים, אין דעם דא צוואנציג סעיפים, סעיף א', בוצע בפת, ער טוט אויפשניידן די ברויט במקום שנאפה היטב, אין די פלאץ וואס איז גוט אויסגעבאקן. און די טורי זהב לייגט צו אז אין די טור שטייט אין די פלאץ וואו ס'איז די בעסטע פלאץ פון די ברויט וואס איז די בעסטע. און דער לבושי שרד ברענגט אראפ אז דאס איז אזוי ווי די רעיא מהימנא, אזוי ווי די זוהר הקדוש וואס זאגט אז מען זאל נישט אויפשניידן ווי ס'פארברענט, נאר דארט ווי ס'טעיסט די בעסטע. הגה זאגט די הייליגע רמא, ובפת דידן, אין אונזער ברויט יש לבצוע בצד הפת, און זאל מען שניידן אויף די זייט פון די ברויט ויחתוך מעט מצד העליון והתחתון, ער זאל אביסל נעמען אביסל פון די אויבערשטע און אביסל פון די אונטערשטע, ער זאל האבן פון ביידע סיי פון די אויבערשטע און סיי פון די אונטערשטע, ווייל ביידע זענען זייער גוט. און די מגן אברהם זאגט אז ווען ס'איז דא. א א אז א דינע אזוי ווי א מצה א דינע ברויט זאל מען לייגן אכט אצבעות אכט פינגערס פון אויבן און די צוויי גודלען די צוויי גראבע פינגערס פון אונטן און אזוי מאכן די ברכה און נאכדעם עס צעטיילן די ברויט אדער די מצה. זאגט די הייליגע מחבר ווייטער, ויחתוך פרוסת הבציעה, און ער זאל אפשניידן די שטיקל וואס ער שניידט אפ די שטיקל וואס ער וואס ער גייט עסן, וצריך לחתוך מעט, ער דארף שניידן אביסל, שאם יאחז בפרוסה יעלה שאר כיכר עמו, ער דארף נאר אביסל אריינשניידן, דאס מיינט צו זאגן פאר ער מאכט די מוציא שניידט ער די שטיקל וואס ער גייט עסן אבער זאל נאר אביסל אריינשניידן, ער זאל נישט שניידן צו סאך, ס'זאל זיין אזוי ווייניג געשניטן אז אויב ער כאפט אן, ער הייבט אויף די קליינע שטיקל, ער כאפט אן די ברויט ביי דעם שטיקל וואס איז שוין אנגעפאנגן צו שניידן, יעלה שאר כיכר עמו זאל די איבריגע ברויט מיטקומען און נישט אז ס'פאלט אראפ, אויב איז שוין אזויפיל געשניטן אז ס'פאלט אראפ שאם לא כן, אויב ס'נישט אזוי אז ס'קומט מיט נאר וואס דען? ס'פאלט שוין אראפ חשוב כפרוס, הייסט עס אזוי ווי א שטיקל ברויט ס'איז שוין נישט קיין גאנצע. און די מגן אברהם זאגט אז אפילו ווען דו מאכסט א מוציא אויף א שטיקל ברויט דו האסט נישט קיין שלם, זאלסטו אויך נישט שניידן די גאנצע פאר די ברכה כדי ס'זאל זיין גרעסער. זאגט די הייליגע מחבר ווייטער, ויניחנה מחוברת לפת און ער זאל עס נאך לאזן באהאפטן פאר די פת נאך ער האט געשניטן די קליינע שניט, ויתחיל לברך, ער זאל אנפאנגן צו מאכן א מוציא. ואחר שסיים הברכה נאכדעם וואס ער געענדיגט די המוציא יפרידנה, זאל ער אפשניידן די שטיקל וואס ער וויל עסן כדי שתכלה הברכה, בעוד הפת שלם כדי די גאנצע ברכה זאל זיך ענדיגן ווען די ברויט איז נאך גאנץ, וועגן דעם זאל ער נישט אנפאנגען צו שניידן ווילאנג ער געענדיגט די גאנצע המוציא. ולא יבצע פרוסה קטנה, זאגט די הייליגע מחבר ווייטער, ער זאל נישט שניידן א קליינע שטיקל, מפני שנראה כצר עין, ווייל עס סאונדט ווי א קארגער, עס זעט אויס ווי א קארגער, וועגן דעם זאל ער נישט שניידן קיין קליינע שטיקל, ולא פרוסה יותר מכביעה, ער זאל נישט שניידן קיין גרויסע שטיקל וואס איז גרעסער פון א איי, מפני שנראה כרעבתן, ווייל דעמאלט זעט ער אויס ווי א פרעסער. הגה זאגט די הייליגע רמא ובשבת לא יחתוך בכיכר עד אחר הברכה, און שבת זאל ער בכלל נישט שניידן אין דעם ברויט ביז נאך ער ענדיגט די ברכה, כדי שיהיו הכיכרות שלימות כדי די ברויט זאלן זיין אינגאנצן גאנץ. און מכל מקום זאגט די הייליגע רמא ווייטער אם שכח וחתך כמו בחול אויב ער האט פארגעסן האט יא געשניטן אזוי ווי אין די וואכן אז ער האט אריינגעשניטן אביסל פאר די המוציא אינו מזיק איז נישט געפערליך איז עס נישט קיין פראבלעם ונראה זאגט די הייליגע רמא הא דלא יבצע יותר מכביעה דאס וואס אונז האבן געלערנט אז זאל נישט שניידן א גרעסערע שטיקל ווי א כביעה היינו דווקא בחול דאס דווקא אין די וואכן ואוכל לבדו און ווען ער עסט אליינס, אין די וואכן ווען ער עסט אליינס זאל נישט שניידן קיין שטיקל וואס איז גרעסער פון א כביעה, אבל בשבת אבער שבת או או שאוכל עם הרבה בני אדם אדער אפילו אין די וואכן אויב ער עסט מער ווי מיט מער מענטשן צריך ליתן מן הפרוסה לכל אחד און ער געבט פון זיין שטיקל פאר יעדעם איינעם כזית לכל אחד כזית פאר יעדעם א כזית מותר לבצוע כפי מה שצריך לו. מעג אפשניידן לויט וויפיל ער דארף, שבת מעג ער שניידן וויפיל ער דארף און אויב ער האט מער מענטשן מעג ער שניידן פאר יעדעם איינעם א כזית ווי גרויס ער דארף סזאל זיין. און שוין די מגן אברהם דא מסביר לויט מיט די שולחן ערוך הרב זענען דא מסביר אז די עיקר מצוה איז אז ער זאל די בוצע זאל געבן פון זיין פרוסה זאגט די שולחן ערוך הרב ווען ווען זיי זענען יוצא פון זיין ברכה ווען די די עולם איז יוצא פון די בוצע'ס ברכה דעמאלטס איז א מצוה אז ער זאל געבן פון זיין פרוסה נישט זיך אפשניידן א שטיקל און נאכדעם געבן פאר אנדערע נאר וואס דען פון זיין שטיקל געבן פאר יעדעם איינעם א כזית. זאגט דא די מגן אברהם לויט ווי די שולחן ערוך הרב איז מסביר קומט אויס אז ס'איז לכאורה איז משמע אז ס'איז א חיוב ס'זאל לכל הפחות זיין א כזית, די פרוסה זאל לכל הפחות זיין א כזית, און די שולחן ערוך הרב ברענגט דאס אראפ אלס א יש אומרים, און די בית יוסף די מגן אברהם זאגט אז די בית יוסף זאגט אז ס'איז גענוג ווייניגער ווי א כזית, און מכל מקום זאגט די מגן אברהם יש להחמיר לכתחילה לכתחילה זאל מחמיר זיין אז ס'זאל יא זיין א כזית, סאו די שולחן ערוך הרב זאגט. אז די מנהג איז, און אזוי זעהט אויס פון מגן אברהם אויך, די מנהג איז אז ווילאנג ס'איז מער ווי א האלבע כזית זעהט עס שוין נישט אויס ווי א צרי עין, סאו די מנהג איז צו שניידן מער ווי א האלבע כזית, אבער לכתחילה זאגט די מגן אברהם מ'זאל שניידן א גאנצע כזית. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואך די שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען טון און דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.